ברוך השם מסכת ביצה דף ט"ו עמוד ב' די לעצטע צוויי שורות פון עמוד. תניא נמי הכי, מיר האבן אויך אזוי געלערנט אין א ברייתא, שדה שיש בה אדר, א פעלד וואס דארט איז פארפלאנצט דער בוים אדר, אינה נגזלת, ווערט עס נישט געגזל'ט. ווי מיר האבן פריער געזאגט, ווייל אלע מענטשן ווייסן אז ס'באלאנגט צו דעם מענטש, און אויב איינער וועט טענה'ן ער האט עס אפגעקויפט פון אים, וועט מען אים נישט גלייבן, ווייל מען פארקויפט א פעלד מיט אן אדר, האט עס א קול. ואינה נחמסת, נחמסת, א חמסן ווערט אנגערופן, ער באצאלט געלט. נאר ער נעמט עס צו מיט כח, האט עס אויך א קול, און א צייט ארום וועט ער אים רופן לדין, ער וועט זאגן ער האט אים פארקויפט. שפייז פון א מענטש, דאס הייסט, אלעס וואס דער מענטש וועט פארדינען דעם יאר, וואס פון דעם וועט ער ווערן געשפייזט, קצובים לו, איז אים באשטימט מראש השנה. ועד ראש השנה איז גורס דער ב"ח, ממילא אז ס'איז באשטימט וויפיל ער זאל פארדינען, דארף דער מענטש זיין געווארנט ער זאל נישט מאכן קיין גרעסערע עקספענסעס, ווייל מען וועט אים נישט מוסיף זיין מער אויף די פארדינסטן, נאר דאס וואס מען האט אויף אים באשטימט. חוץ מהוצאת שבתות והוצאת יום טוב, אויסער דאס וואס מען דארף אויסגעבן אויף שבת און אויף יום טוב, והוצאת בניו לתלמוד תורה, וואס עס קאסט אים דאס וואס זיינע קינדער לערנען תורה, דאס האט מען ניט באשטימט וויפיל ער זאל פאר דעם פארדינען. נאר, מען טוט אים ד, ער באקומט וויפיל ער איז געוואוינט זיך צו לאזן אויף דעם קאסטן, שאם פחת, און אויב נאכער וועט ער מאכן ווינציגער, פוחתין לו, וועט מען געבן ווינציגער פארדינסטן, ואם הוסיף, אויב ער האט מוסיף געווען. מוסיפים לו, וועט מען שפעטער אויף דעם מוסיף זיין. אויב ער איז מוסיף מער ווי ער איז געוואוינט אויסצוגעבן, און כאטש ס'איז באשטימט פאר אים פאר דעם וויפיל, אבער מ'וועט אים מוסיף זיין. אמר רב אבהו, האט רב אבהו געזאגט, מאי קראה? ווי האט מען דאס א פסוק אז ראש השנה טוט מען באשטימען די פארדינסטן פון א מענטש? שטייט אין פסוק תקעו בחודש שופר, איר זאלט בלאזן בחודש ווען עס ווערט א נייע חודש שופר, בכסה ליום חגינו ווען ס'איז פארדעקט. די לבנה דעם טאג פון אונזער יום טוב איזה חג וועלכעס איז דער יום טוב שהחודש מתכסה בו וואס די לבנה איז צוגעדעקט וואס אלע מענטשן זעען דאס נישט נאר אינדערפרי זעען די לבנה די איינוואוינער פון מזרח זייט און פארנאכטס זעען עס די איינוואוינער פון מערב זייט ווי די גמרא זאגט אין ראש השנה אז דעם ערשטן טאג פון חודש איז פֿיר און צוואַנציק שעה די לבנה פארדעקט א טייל פון די מענטשן א טייל צייט פון אנדערע מענטשן און וועלכע חודש איז דאס הוי אומר זה ראש השנה דאס איז דאך ראש השנה ווייל אנדערע יום טובים פסח סוכות איז דאך שוין די לבנה אנגעפילט אינגאנצן. און שבועות אויכעט ווערט שוין די לבנה געזען איבער דעם שטייט דאך דערמאנט אין פסוק בכסה ליום חגינו, גייט עס ארויף אויף ראש השנה, וכתיב און עס שטייט אין פסוק אויף ראש השנה כי חוק לישראל הוא, דאס איז א חוק פאר די אידן, משפט לאלקי יעקב. ס'איז א משפט לאלוקים, דעמאלט טוט מען משפט'ן וואס מ'זאל פארדינען. מאי משמע ווי ווייזט אויס דהאי חוק לישנא דמזוני הוא, ווער ווער זאגט אז חוק איז א לשון פון שפייז, אז מ'משפט דעמאלט די הוצאות וויפיל א מענטש דארף האבן אויף פרנסה, דכתיב שטייט אין פסוק ואכלו את חוקם, זיי האבן געגעסן זייער חוק, זייערע שפייז, אשר נתן להם פרעה, וואס פרעה האט זיי געגעבן. מר זוטרא אמר, מר זוטרא זאגט מהכא פון דעם פסוק הטריפני לחם חוקי. לכאורה דארף מען פארשטיין וואס איז שלעכט מר זוטרא'ן אפצולערנען פון א פסוק וואס שטייט אין דער תורה און ער דארף ברענגען א פסוק פון משלי, נאר פון דעם פסוק ואכלו את חוקם מוז איך דאך נישט טייטשן זייער שפייז, איך קען טייטשן ואכלו זיי וועלן עסן את חוקם דאס וואס מען האט באשטימט פאר זיי א חוק, אבער חוק אליין איז נישט קיין שפייז. אבער דא אין דעם פסוק ווערט דערמאנט דאס ווארט חוקי אויף לחם, אויף שפייז. תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אמרו עליו על שמאי הזקן, מען האט דערציילט אויף שמאי הזקן, כל ימיו אלע זיינע יארן היה אוכל לכבוד שבת האט ער געגעסן לכבוד שבת, מצא בהמה נאה ער האט געפונען אין אנפאנג וואך א גוטע בהמה, אומר האט ער געזאגט זו לשבת ער קויפט דאס אויף שבת, מצא אחרת נאה הימנה ער האט געפונען א אנדערע בהמה וואס איז שענער פאר דער בהמה, מניח את השנייה, האט ער איבערגעלאזט די צווייטע בהמה, ואוכל את הראשונה, און ער האט געגעסן די ערשטע. קומט דאך אויס אז פארוואס האט ער געגעסן די ערשטע? כדי די בעסערע זאל ווערן געגעסן שבת, איז דאך די עסן פון דער ערשטער בהמה אויכעט געווען לכבוד שבת. אבל אבער. הלל הזקן מדה אחרת היתה לו, ער האט געהאט א אנדער מידה, שכל מעשיו לשם שמים, אלעס וואס ער האט זיך געפירט איז געווען לשם שמים, שנאמר ווי שטייט אין פסוק ברוך השם יום יום, ער האט זיך פארלאזט אויף דעם אייבערשטן אז דער אייבערשטער וועט אים געבן א שיינע זאכן אויף שבת. תניא נמי הכי האב אויך אזוי געלערנט אין א ברייתא בית שמאי אומרים בית שמאי זאגן מחד שביך פון דעם ערשטן טאג פון דער וואך לשבתיך זאלסטו שוין טראכטן צוצוגרייטן אויף שבת ובית הלל אומרים און די בית הלל זאגן ברוך השם יום יום געלויבט דער אייבישטער יעדן טאג, ער איז געווען זיכער אז ביז שבת וועט דער אייבישטער צוגרייטן פאר אים וואס ער דארף האבן לכבוד שבת. רש"י. אמר רב חמא ברב חנינא, האט רב חמא ברב חנינא געזאגט, הנותן מתנה לחבירו, איינער גיט א מתנה צו זיין חבר, אין צריך להודיעו, דארף ער אים נישט מודיע זיין, ער זאל נישט זאגן, דער מענטש וועט דאך נישט וויסן פון וואו עס איז געקומען, ניין, ער דארף נישט מודיע זיין, שנאמר, שטייט אין פסוק, ומשה לא ידע כי קרן עור פניו, משה האט נישט געוויסט אז זיין פנים טוט לייכטן, דער אייבישטער האט אים געגעבן דעם קירון עור פנים און ער האט דאס אים נישט צו וויסן געגעבן. זאגט די גמרא מיתיבי וועל איך דיר פרעגן א קשיא, האט מען געלערנט, שטייט אין פסוק לדעת כי אני ה' מקדשכם, פריער שטייט אין פסוק אך את שבתותי תשמורו איר זאלט היטן שבת, נאכהער זאגט דער פסוק לדעת זאלסט זיי מאכן וויסן, כי אני ה' מקדשכם, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, דער אייבערשטער האט געזאגט צו משה, משה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, איך האב א גוטע מתנה אין מיינע אוצרות. ושבת שמה, די מתנה הייסט שבת. ואני מבקש ליתנה לישראל, איך וויל די מתנה אוועקגעבן די אידן. לך והודיע אותם, גיי זיי זיי דאס צו וויסן. אז איך וויל זיי אוועקגעבן א מתנה שבת. מכאן אמר רבן שמעון בן גמליאל פון דא האט אפגעלערנט רבי שמעון בן גמליאל הנותן פת לתינוק, איינער גיט א שטיקל ברויט צו א קינד, צריך להודיע לאמו, דארף ער אז די מאמע זאל וויסן, ער זאל מאכן א צייכן א סימן, אז אפילו די קינד וועט עס אויפעסן איידער ער קומט צו זיין מאמע, וועט זי זען ביי אים די צייכן, וועט זי פרעגן ווער האט דיר געמאכט די צייכן, וועט ער דערציילן דער מענטש און אויך האט מיר געגעבן ברויט, און דורך דעם וועלן וויסן די עלטערן אז ער האט זיי ליב, און ס'וועט זיך מערן אהבה צווישן די אידן. זע איך דאך אז מ'דארף יא מודיע זיין, וואו האסטו פריער געזאגט, הנותן מתנה לחברו אין צריך להודיעו? זאגט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא. הא במתנה דעבידא לאגלויי, אזא מתנה וואס מ'וועט סיי ווי וויסן, צום ביישפיל, די קירון פנים פון משה, וואס די מענטשן וואס האבן דאס געזען, האבן זיך דאס מודיע געווען משה, און דער וואס האט געגעבן דארף נישט מודיע זיין. הא במתנה דלא עבידא לאגלויי, א מתנה וואס מ'וועט נישט וויסן. דארף מען פריער מודיע זיין. פרעגט די גמרא, שבת נמי מתנה דעבידא לאגלויי, ווייל דו לערנסט דאך אפ דעם דין אז מען דארף מודיע זיין פון שבת, און שבת איז דאך מתנה דעבידא לאגלויי וואס מען וועט געוואויר ווערן ווען מען וועט זיי זאגן די מצוה פון שבת, ענטפערט די גמרא, מתן שכרה לא עבידא לאגלויי, ווי גרויס עס איז דער שכר פון שבת, דאס וועט מען נישט וויסן, האט דער אייבערשטער געזאגט צו משה ער זאל דאס אנזאגן. אמר מר. מיר האבן פריער געלערנט מכאן אמר רבן שמעון בן גמליאל, פון דא האט אפגעלערנט רבי שמעון בן גמליאל, הנותן פת לתינוק, איינער גיט א שטיקל ברויט צו א קינד, צריך להודיע לאמו, דארף ער אז די מאמע זאל פון דעם וויסן. מאי עביד ליה, וואס טוט ער אז די מאמע זאל וויסן? פארשטייט זיך ער וועט נישט נאכלויפן דעם קינד אהיים און זאגן זאלסט וויסן איך האב דאס געגעבן דיין קינד, וואזשע זאל ער טון? שייף ליה משחא, ער זאל אנשמירן מיט אויל. די קינד, ומלי ליה כוחלא, אדער ער זאל געבן כחול, כחול איז אזא מין זאך וואס מ'האט געפלעגט אמאל פארבן די אויגן, זאל ער געבן דעם כחול ארום די אויג. וועט די מאמע אים פרעגן ווער האט דאס געטון, וועט די קינד דערציילן, דער און דער מענטש, און אויך האט מיר געגעבן ברויט. והאידנא דחיישינן לכשפים, יעצט אז ס'איז שכיח אנדערע מאכן כישוף, וועט די מאמע מיינען אז דאס שטאמט פון א כישוף מאכער, מאי, וואס זאל ער טון? אמר רב פפא האט רב פפא געזאגט, שייף ליה ער זאל אים שמירן מאותו המין, פון דעם מין וואס ער האט געגעבן די קינד זאל ער מאכן אויף אים א צייכן. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, האט רבי יוחנן געזאגט אין נאמען פון רבי שמעון בן יוחאי, כל מצוות שנתן להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אלע מצוות וואס דער אייבישטער האט געגעבן צו די אידן, נתן להם בפרהסיא, האט ער זיי געגעבן בפרהסיא, אלע ווייסן אז דיע מצוות האט דער אייבישטער זיי געגעבן, חוץ משבת, א אויסנאם פון שבת, שנתן להם בצנעה, וואס ער האט זיי געגעבן בצנעה. שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, ביני ובין בני ישראל, צווישן מיר און די אידן, אות היא, איז דאס א צייכן לעולם אויף אייביג אז ס'איז נאר ביני ובין בני ישראל, פרעגט די גמרא, אי הכי, אויב אזוי, לא לענשו נכרים עלה. אז גוים זענען נישט מקיים געווען די מצוה שבת, זיי האבן נישט גענומען די תורה, זאל מען זיי נישט שטראפן? און מיר ווייסן דאך אז מ'עט זיי שטראפן פארוואס זיי האבן נישט מקבל געווען די תורה, זאלן זיי זאגן ווייל מיר האבן נישט געוואוסט די מצוה פון שבת? ענטפערט די גמרא, שבת אודועי אודעינהו, די מצוה פון שבת האט מען יא מודיע געווען, דאס וואס מיר זאגן מ'האט נישט מודיע געווען, מתן שכרה לא אודעינהו, די גרויסקייט פון שכר פון שבת האט מען נישט מודיע געווען. ואיבעית אימא, דו ווילסט וועל איך דיר זאגן, מתן שכרה נמי אודעינהו, דעם שכר פון שבת האט מען אויך מודיע געווען, נשמה יתירה לא אודעינהו, דיע זאך אז שבת איז פארהאנען ביי א מענטש, אַ דערברייטקייט פון האַרץ צו רוען און צו שמחה, און ער עסט און ער טרינקט, און עס באַקומט און מען עקלט זיך נישט, דאָס האָט מען זיי נישט מודיע געווען. די נשמה יתירה איז צוויי זאַכן, זאָגט דער רש"י, איינמאָל ס'איז אַ ענין רוחב לב, אַ דערברייטערונג פון האַרץ למנוחה ולשמחה, און אויך איז א ענין פון גשמיות יאכל וישתה ואין נפשו קצה עליו. דאמר רבי שמעון בן לקיש, רבי שמעון בן לקיש האט געזאגט, נשמה יתירה נותן הקדוש ברוך הוא באדם ערב שבת, ערב שבת גיט דער אייבישטער אריין א מענטש א נשמה יתירה, ולמוצאי שבת און מוצאי שבת נוטלין אותה הימנו, נעמט מען צו די נשמה יתירה, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, שבת וינפש, טייטשט זיך, וויי, נפש, וויי איז אויף דער נשמה יתירה וואס איז אוועקגעגאנגען, כיוון ששבת אז ס'איז אוועקגעגאנגען דער שבת, וויי אבדה נפש, ס'איז געווארן פארלוירן דער נפש, דער נשמה יתירה. רש"י. דער משנה האבן מיר געלערנט עושה אדם תבשיל מערב יום טוב, א מענטש מאכט א געקאכטע זאך ערב יום טוב לשם עירוב. אמר אביי, האט אביי געזאגט לא שנו אלא תבשיל, דאס וואס שטייט אין דער משנה עושה אדם תבשיל מיינט מען נאר א תבשיל, א געקאכטע זאך איז גוט, אבל פת. אויב ער וועט באקן ערב יום טוב ברויט און דאס מאכן פאר אן עירוב, לא, איז נישט גוט. פשטות, פארוואס זאל ברויט נישט גוט זיין? דער גאנצער ענין וואס מען מאכט דעם עירוב האבן מיר דאך געהאט צוויי טעמים אין גמרא, איין טעם איז אז ער מאכט א עירוב פאר שבת ממילא וועט ער געדענקען פון שבת וואס הארט ס'וועט זיין ברויט, צו עס וועט זיין דער צווייטער טעם כדי שלא יאמרו אין כדי מען זאל זאגן אז מען טאר נישט קאכן פון יום טוב אויף שבת נאר דווקא אויב מען האט אנגעהויבן ערב יום טוב איז דאך לכאורה וואס הארט עס מיר אז מען האט אנגעהויבן מיט פת דאס פרעגט די גמרא פרעגט די גמרא מאי שנא פת דלא פארוואס פת ברויט איז נישט גוט פאר קיין עירוב אילימא וועסטו וועלן זאגן מידי דמלפת בעינן מען דארף האבן א זאך וואס דאס איז לפת לפתן לפתן הייסט אז דאס איז א צושפייז צו ברויט ופת לא מלפתא ברויט איז א שפייז נישט קיין צושפייז מען עסט נישט קיין ברויט מיט ברויט אויב אזוי וועט אויסקומען אז יעדע זאך וואס די זאך איז לא מלפתא איז נישט גוט, פארוואס איז טאקע די סברה אז מען דארף האבן מלפתא, וואס איז די הוה אמינא פון גמרא, ווייל שבת איז דער סדר אז מען עסט נישט קיין טריקענע ברויט, שבת איז דער סדר מען עסט מיט א צושפייז, איז אויב ער וועט מאכן דעם עירוב פאר צושפייז, איז קאנטיג אז ער האט דאס געמאכט לצורך שבת, אויב אזוי וועל איך דיר פרעגן, והא דייסא נמי דלא מלפתא, קאשע איז אויך נישט קיין צוש בייס, קאשע עסט מען נישט מיט ברויט, א ראיה כ'וועל דיר ברענגען אז קאשע איז נישט קיין צוש בייס? דאמר רב זירא, רב זירא האט געזאגט, הני בבלאי טפשאי, די מענטשן אין בבל זענען טיפשים, אין בבל איז געווען דער סדר אז מ'האט געגעסן ברויט מיט דייסע, ברויט מיט קאשע, דאכלי נהמא בנהמא, זיי עסן ברויט מיט ברויט, הייסט דאס א נארמאל? איז עסט מען נישט קיין ברויט מיט קאשע, דאס הייסט אז דייסא איז נישט קיין ליפתן, נישט קיין צושפייז, דארף דאך אויסקומען, דארף דאך אויסקומען אז דייסא זאל מען נישט קענען מאכן קיין עירוב, ואמר רב נחומי בר זכריה משמיה דאביי, מערבין בדייסא, מען קען יא מאכן א עירוב מיט דייסא, זעה איך דאך אפילו די זאך איז נישט מלפת. איז אויך גוט פאר אן עירוב, שטעלט זיך צוריק די שאלה פארוואס פת ברויט איז נישט גוט פאר קיין עירוב, אלא זאגט די גמרא מידי דלא שכיח בעינן, מיר דארפן האבן אויף א עירוב א זאך וואס די זאך איז נישט שכיח, יעדן טאג האט מען עס נישט, און אויב מען האט עס נישט יעדן טאג איז קענטיג פארוואס האט מען עס היינט ערב יום טוב געמאכט לשם שבת. ופת שכיחא און ברויט איז שכיח, ודייסא לא שכיחא, דעריבער איז קאשע קען אויך גוט זיין פאר עירוב. איכא דאמרי, א אנדער לשון לערנט, די אנדערע לשון לערנט אז רב נחומי האט געזאגט אין נאמען פון אביי אז אין מערבין בדייסא, א דייסא איז נישט גוט פאר קיין עירוב, האבן זיי אויך געלערנט אזוי, אמר אביי לא שנו אלא תבשיל, דער עירוב איז. נאר גוט א געקאכטע זאך, אבל פת לא, ברויט איז נישט גוט פאר קיין עירוב. פרעגט די גמרא מאי טעמא, פארוואס איז פת נישט גוט פאר קיין עירוב? אילימא וועסט וועלן זאגן, דמידי דלא שכיח בעינן, מען דארף האבן אזא איין זאך וואס מען האט עס נישט יעדן טאג, ופת שכיחא און ברויט איז שכיח, א זאך וואס מען האט נישט יעדן טאג איז קענטיג אז דאס איז לשם שבת, און פת. איז שכיח אזוי וועסטו זאגן דעם טעם, והא דייסא לא שכיחא, דייסא איז דאך נישט דא אלע טאג, דארף דאך אויסקומען אז דייסא זאל יא גוט זיין, ואמר רב נחומי בר זכריה משמיה דאביי אין מערבין בדייסא, מיט דייסא קען מען נישט מאכן קיין עירוב, זע איך דאך אז א זאך וואס איז נישט שכיח איז דאך נישט גוט פאר קיין עירוב, אויב אזוי קען איך דאך נישט זאגן. אז דער טעם איז ווייל שכיח, כ'זע דאך כאטש לא שכיח דאך איז נישט גוט פאר קיין עירוב, אלא זאגט די גמרא מידי דמלפת בעינן, עס דארף זיין א זאך וואס די זאך איז א צושפייז, ופת לא מלפתא, ברויט איז נישט קיין צושפייז, ודייסא נמי לא מלפתא. דייסא קאשע איז אויך נישט קיין צושפייז. א ראיה ס'איז נישט קיין צושפייז. דאמר רב זירא, רב זירא האט געזאגט, הני בבלאי טפשאי, די איינוואוינער פון בבל זיי זענען טיפשים, פארוואס? דאכלי נהמא בנהמא, א צושפייז צו ברויט עסן זיי ברויט, נישט זיי האבן געגעסן ברויט צו ברויט, זיי האבן געגעסן קאשע צו ברויט. זעהט דאך אז דאס איז א זאך וואס איז נישט מלפת. דעריבער זאגן מיר אז דייסא איז נישט גוט פאר קיין עירוב, און די זעלבע טעם איז פת אויכעט נישט גוט פאר קיין עירוב. כאפט א גרויסער נפקא מינה להלכה פון די צוויי לשונות. לויט דעם ערשטן לשון דארף איך האבן פאר א עירוב אזא איין זאך דלא שכיח, ממילא קומט אויס איז דייסא גוט פאר אן עירוב. לויטן צווייטן לשון דארף איך האבן מידי דמלפת. א זאך וואס איז א צושפייז, און דייסא איז נישט קיין צושפייז, אבער לויט ביידע לשונות איז ברויט איז נישט גוט, ווייל ברויט איז ביידע זאכן, אי ס'איז שכיח און נישט קענטיג אז ס'איז לשם עירוב, און אויכעט ס'איז נישט קיין לפת. תני רב חייא האט רב חייא געלערנט עדשים שבשולי קדירה. מ'האט אפגעקאכט ארבעס און ס'איז אביסל געבליבן בשולי קדירה איז דארט געבליבן אביסל ארבעס איז נארמאל ארבעס איז א ביליגע זאך נארמאל אז בלייבט דארט איבער אונטן אביסל איז זעהט אויס נוצט מען עס נישט איז דאך איז דער דין סומך עליהם משום עירובי תבשילין איך פארלאז זיך דאס משום עירוב איך זאג נישט אז דאס איז נישט חשוב און דאס האט נישט קיין חשיבות פאר זיך. דאס ווערט בטל לאמיר זאגן צו דעם טאפ, זאג איך נישט אזוי. והני מילי, ווען איז דאס געזאגט געווארן? דאית בהו כזית, עס מוז זיין אין דעם א כזית. זעט אויס אז עס מוז זיין צוזאמען א כזית, אויך מוז עס צוזאמענעמען אויף איין ארט זאל זיין א כזית, ווי מיר וועלן זען ווייטער. וואס? אוי ארבעס, פארוואס זאל נישט גוט זיין פאר קיין, ס'איז דאך א תבשיל, עס דארף גוט זיין פאר עירוב. נאר בשולי קדירה וואלט איך געוואלט מיינען אז דאס האט נישט קיין חשיבות ס'איז בטל צום טאפ מען קראצט עס נישט אויס, דערציילט ער מיר אז איך זאג עס ווערט נישט בטל צום טאפ. די ענליכע דין צו דעם, אמר רב יצחק בריה דרב יהודה שמנונית שעל גבי הסכין, אויף די מעסער איז דא פעטס, גוררו, טו איך עס ערב יום טוב אראפקראצן, וסומך עליו משום עירובי תבשילין. און איך פארלאז זיך אויף דעם פעטס בעירוב תבשילין, והני מילי ווען איז דאס געזאגט געווארן? דאית ביה כזית, אז ס'איז דא א כזית, קען זיין דא איז דא א חידוש דאית ביה כזית, ווייל מיר האבן געלערנט אז די שיעור פון עירובי תחומין איז די שיעור מזון שתי סעודות ברויט, וויפיל ס'איז מזון שתי סעודות, איז דאך דא א מחלוקת אין גמרא צי שמונה ביעים צי שישה ביעים, נאכהער זאגט דאך די גמרא אויב איך מאך דעם עירוב נישט מיט ברויט, נאר מיט לפת, דארף נישט זיין די לפת שמונה ביעים צי שישה ביעים, נאר ס'איז גענוג לפת וואס דאס איז גענוג אויף צוויי סעודות, אזוי איז די שיעור, ווייל ס'איז לפת, קען איך דאך מיינען אז שמנונית זאל אויך זיין גוט ווינציגער ווי א כזית, ווייל שמנונית אליין עסט מען דאך נישט, זאגט ער ניין, ס'מוז זיין אין דעם א כזית. אמר רב אסי אמר רב, האט רב אסי געזאגט פאר רב'ס וועגן, דער דין איז בישולי נכרים, א זאך וואס א גוי האט געקאכט, אין א פאל וואס אין דעם איז נישטא קיין שום שאלה וועגן טרפות, א גוי'אישע דינסט ביי א איד. האט געקאכט ביי דעם איד, און אידישע עסנס אין א אידישן טאפ איז די מאכל טאר מען נישט עסן די געקעכטס, די חכמים האבן גע'אסר'ט בישול נכרים ווען א גוי קאכט איז עס אסור, נאר וואס דען אויב מען העלפט צו, מען שטעלט ארויף דעם טאפ אדער מען לייגט צו א שפענדל און מען צינדט אן דעם געז, דעמאלט אז די איד האט אויך א חלק מעג מען, איז דער איסור בישול נכרים איז נישט קיין חילוק וואס דער גוי האט געקאכט. נאר ס'איז דא אזעלכע זאכן וואס די זאכן זענען ראוי, מ'זאל עס עסן רויעהייט אויכעט, קומט דאך אויס אז דער קאכן האט גארנישט נישט אויפגעטון, מ'האט עס פריער אויך געקאנט עסן, דארט איז נישט דא דער איסור פון בישול נכרים, נאך אזא זאך וואס די זאך איז נישט עולה על שלחן מלכים, די זאך האט ניט קיין חשיבות, איז אויך נישט דא דער איסור פון בישול נכרים, זאגט רב א דין אז. דגים קטנים מלוחים, קליינע פיש געזאלצענע הערינגלעך, זיי קען מען דאך עסן, רויעהייט אויכעט, איז אויב א גוי האט זיי געקאכט צי געפרעגלט, אין בהם משום בישולי נכרים, איז נישט דא דער איסור פון בישול נכרים, פארוואס? ווייל מען קען עס עסן גוי העי. דער טעם פארוואס מ'האט גע'אסר'ט בישול נכרים כדי מ'זאל נישט האבן קיין קירוב הדעת צו דעם גוי און ס'זאל נישט קומען לידי חתנות. אמר רב יוסף, זאגט רב יוסף, ואם צלאן נכרי, א גוי האט זיי געבראטן, סומך עליהם קען איך זיך פארלאזן אויף דעם משום עירובי תבשילין. דא שוין דא א שטיקל חידוש, אט נעם איך דאך אן אז אן דעם קאכן, אז דער קאכן האט גארנישט ניט אויפגעטאן, ווייל אויב דער קאכן זאל אויפטאן, וואלט דאס געווען דער איסר פון בישול עכום, און ביי דעם עירוב דארף איך דאך האבן וואס? א געקאכטע זאך, דאך זאג איך לגבי דעם עירוב הייסט עס יא בישול, לגבי דעם דין פון בישולי נכרים, זאגן מיר איז נישט דא דער איסר פון בישול, אז דער בישול האט גארנישט ניט אויפגעטאן, ווייל מ'האט עס געקאנט עסן רויערהייט. אבער לגבי דעם דין פון עירוב תבשילין איז עס גוט. ואי עבדינהו נכרי כסא דהרסנא, אויב דער גוי האט עס געבראטן צוזאמען מיט מעהל, אסור, איז אסור, ווייל מעהל קען מען נישט עסן רויערהייט, פרעגט די גמרא פשיטא, איך ווייס דאך אליין. אז מעל קען מען נישט עסן רויערהייט איז דא אויף דעם דער איסר פון בישול עכום, זאגט די גמרא עס איז נישט אזוי זיכער, מהו דתימא, איך וואלט געוואלט מיינען, הרסנא עיקר, אז דער עיקר איז די פיש, און אויב דער עיקר איז די פיש, מען זאל נישט זיין דער איסר פון בישול עכום, פארוואס? ווייל די מעל וואלט איך געוואלט מיינען ווערט בטל צו די פיש, קא משמע לן, לאזט ער מיר הערן, קמחא עיקר, דער עיקר איז די מעל, און די מעל ווערט דאך נישט געגעסן רויערהייט, דעריבער איז דא אויף די מעל דער איסר פון בישול עכום. ברוך השם, מסכת ביעא, דף טז עמוד ב', די ערשטע שורה, אמר רב אבא. אמר רב אבא, האט רב אבא געזאגט, עירובי תבשילין צריכין כזית, די שיעור פון א עירוב תבשילין איז א כזית. ס'איז אזוי. די תוספות זאגט דא אז ס'איז דא דרייערליי עירבן, עירובי תחומין איז די שיעור מזון שתי סעודות, און אויב ס'איז דא דריי מענטשן מאכן עירבן דארף פאר יעדן איינעם זיין מזון שתי סעודות, עירובי חצרות איז די שיעור פאר יעדן איינעם א גרוגרת, ביז עס וועט זיין צוויי סעודות. נאכדעם אז ס'איז שוין דא צוויי סעודות זיך צוזאמענגעקליבן, קען שוין זיין אפילו הונדערט מענטשן אויף דעם זעלבן עירובי חצרות, און יעצט עירובי תבשילין, אפילו אויף איינעם, אפילו אויף הונדערט, איז גענוג איין כזית, לויט די מסקנא פון גמרא, איבעיא להו האבן די בני הישיבה געפרעגט, כזית אחד לכולם, אויב מען מאכט דעם עירוב נישט פאר איין מענטש, מען מאכט עס פאר אסאך משפחות, מען קען מאכן אויף א גאנצע שטאט, צי איז גענוג איין עירוב איין כזית פאר אלע מענטשן, או דילמא, כזית לכל אחד ואחד, אדער פאר יעדן איינעם דארף זיין א כזית, תא שמע, כ'וועל דיר פושט זיין, דאמר רבי אבא אמר רב, רבי אבא האט געזאגט פאר רב'ס וועגן עירובי תבשילין, צריכין כזית, דארף מען האבן א כזית, בין לאחד בין למאה. סיי מען מאכט דעם עירוב פאר איינעם סיי מען מאכט פאר הונדערט איז גענוג איין כזית. דער עיקר איז ווייל מען מאכט דעם עירוב פאר אסאך און מען דארף דאך האבן א היכר מען זאל ווייזן אז מען האט שוין אנגעהויבן צו קאכן, דערפאר האט מען שוין אנגעהויבן צו קאכן פאר אסאך ערב יום טוב. האט מען געלערנט אין דער משנה אכלו, מען האט אויפגעגעסן דעם עירוב איידער מען האט געקאכט יום טוב אויף שבת, או שאבד אדער איז פארלוירן געגאנגען, לא יבשל עליו בתחילה, זאל מען בתחילה נישט קאכן, זאל מען נישט גיין קאכן דירעקט פון יום טוב אויף שבת, שייר ממנו כל שהוא אז ס'איז איבערגעבליבן אביסל סומך עליו פארלאזט ער זיך אויף דעם לשבת. מאי כל שהוא? וואס מיינט מען כל שהוא? לאו מיינט ס'איז דען ניט אף על גב דליכא כזית, אפילו עס איז נישט דא קיין כזית איז עס אויכעט גוט? זאגט די גמרא לא ניין, דאית ביה כזית. לכאורה וואס איז די ראיה לאו אפילו איך זאל זאגן אף על גב דליכא כזית, ס'אפשר דא א חילוק פון תחילת עירוב ביז סוף עירוב? נאר די גמרא ענטפערט א בעסערע תירוץ, לא דאית ביה כזית, ס'איז דא א כזית, נאר ווייל אויף פריער איז געווען אסאך, גיט א קוק רש"י, בין לאחד בין למאה די להם איז גענוג בכזית לא דאית ביה כזית, און לגבי כיכר שלם לגבי א גאנצע ברויט איז א איין כזית קרי ליה רופט עס אן כל שהוא, לכאורה האט מען דאך פריער געזאגט אין מערבין בפת, וואס דארף רש"י זאגן לגבי כיכר שלם, ס'איז דאך הפך ווי די גמרא האט פריער אויסגעפירט. תא שמע כ'וועל דיר פרעגן א קשיא, תבשיל זה. דער תבשיל פון עירוב צלי געבראטן ואפילו כבוש, אפילו ס'געווען איינגעווייקט, און דער כלל איז כבוש הרי כמבושל, שלוק, ס'איז געקאכט, שטארק צוקאכט, ומבושל, נארמאל געקאכט. איך פארשטיי נישט וואס איז דער אפילו, מהיכי תיתי זאל איך זאגן אז עס מוז זיין. דוקא צלי, און כ'האב נאכגעקוקט אין רא"ש און דעם רי"ף, דארט איז די גרסא מאדנע, דארט שטייט תבשיל זה אפילו צלי אפילו כבוש, עס הייסט אפילו גייט ארויף אויף צלי אויכעט, לויט ווי שטייט אין גמרא קען מען נאך לערנען פשט. תבשיל זה צלי, צלי האט דאך מער חשיבות, נאכער זאגט מען די משנה עס מוז נישט זיין, די ברייתא זאגט מען עס מוז נישט זיין צלי ואפילו כבוש, שלוק און מבושל, אבער איר זעט ווי וועט זיין געזאלצן, מיר האבן דאך א כלל אז מליח לגבי אנדערע זאכן, נאר מליח איז נישט ווי געקאכט, מליח הרי הוא כרותח, כבוש געווייקט איז הרי הוא כמבושל. אבער מליח האט נישט מער דעם דין ווי רותח, קיין בישול הייסט עס נישט. וקולייס האספנין, קולייס האספנין דאס איז טונא פיש, וואס שנתן וואס ביי זיי איז דער סדר אז מען גיסט נאר ארויף אויף זיי הייסע וואסער זענען זיי שוין ראוי צו עסן, שנתן שנתן עליו חמין מערב יום טוב, אז מען האט אויף דעם געגעבן הייסע וואסער ערב יום טוב, דאס איז זייער קאכן, איז דאס אויך גוט פאר אן עירוב? תחלתו, דער אנפאנג פון עירוב, וסופו און דער סוף, אין לו שיעור, האט נישט קיין שיעור. מאי לאו מיינסטו דען ניט אין לו שיעור כלל, אז ס'האט נישט קיין שיעור, לא למעלה ולא למטה, איך קען מאכן דעם עירוב זייער א גרויסן, און איך קען אים מאכן די מינימום די קלענסטע, וואזשע זאגסטו פריער, אז עס מוז זיין א כזית, זאגט די גמרא לא ניין, אין לו שיעור למעלה, דאס הייסט ס'איז נישט דא קיין באגרעניצטע זאך ווי גרויס ס'זאל זיין, ס'מעג זיין אזוי גרויס וויפיל איך וויל, אבל יש לו שיעור למטה, אבער למטה האט עס יא א שיעור, אבער דאס לשון דא איז אזוי אביסל שווער, אויב איך טייטש אין לו שיעור אז דאס וואס שטייט יש לו שיעור, למטה האט עס א שיעור, און דאס וואס שטייט אין לו שיעור מיינט מען למעלה, וואס פאסט זיך אויף דעם צו זאגן דאס ווארט וסופו? וסופו האנדלט זיך דאך איז ווען איך גיי מאכן דעם עירוב, דער סוף וועט דאך נישט זיין מער אויב עס איז געווען תחלתו, בשלמא ווען איך זאג אז ס'גייט ארויף אויף למטה אז ס'האט נישט קיין שיעור, זאג איך אז תחלתו און סופו ביידע די זעלבע זאך. איך קען מיינען אז מען קאכט אן אסאך איז נישט גענוג איז א סימן ער האט שוין דאס אויף שבת מער דארף ער נישט זאג איך אפילו ווי גרויס עס זאל נישט זיין אפילו איך האב געקאכט ערב יום טוב פאר שבת אסאך טעפ אבער עס האט נאך אלץ דעם דין עירוב דאס הייסט נישט זאגן אז ער דארף נישט מער קאכן איך קען מיינען ווייל עס איז דאך גענוג דער עירוב א כזית. און ער איז געגאנגען האט געמאכט צוויי גאנצע טעפ אז דאס איז עס, מער וויל ער נישט. אמר רב הונא אמר רב, האט רב הונא געזאגט פאר רב'ס וועגן, עירובי תבשילין צריכין דעת, עירוב תבשילין ד, אזוי די ווערטער האט ער געזאגט אז עירוב תבשילין צריכין דעת, דארף האבן דעת. מ'דארף וויסן וואס מיינט מען צריכין דעת, זאגט די גמרא פשיטא דאס איז זיכער דעת מניח בעינן אז דער וועלכער לייגט דעם עירוב דארף זיין זיין דעת, דאס הייסט פשטות ווי עס ווייזט אויס פון רש"י אז ווי וועט זיין ער האט אפגעקאכט ערב יום טוב און ער האט נישט געטראכט לשם עירוב איז דאס נישט קיין עירוב, אבער דער רבינו חננאל זעהט אויס אנדערש טייטש דעת מניח בעינן, אויב דער מניח ער לייגט דעם עירוב פאר אנדערע דארף ער זאגן א רצ ג לפלוני לפלוני אני מערב, דאס איז די טייטש. דאס מיינט מען דעת. דאס מיינט מען פשיטא דעת מניח בעינן, ער דארף זיין זיין דעת ווען ער לייגט דעם עירוב פאר אנדערע פאר וועם ער זאל וויסן דעת מי שהניחו לו בעינן או לא. בעינן צי דארף ער נעמען רשות ביי די מענטשן פאר וועמען ער לייגט דעם עירוב צי נישט, זאגט די גמרא תא שמע כ'וועל דיר פושט זיין, דאבוה דשמואל מערב אכולה נהרדעא, דער טאטע פון שמואל'ן האט געמאכט א עירוב אויף גאנץ נהרדעא. רבי אמי ורבי אסי מערבו אכולה טבריה, זיי האבן געמאכט דעם עירוב אויף טבריה, איז אין אמת'ן פון זיי נאכנישט קיין ראיה, אז זיכער האבן דאך שוין אלע מענטשן דארט געוויסט אז מען לייגט פאר זיי דעם עירוב, נאר די ראיה איז פון ווייטער, מכריז רבי יעקב בר אידי, רבי יעקב בר אידי האט אויסגערופן, מי שלא הניח עירובי תבשילין, ווער עס האט נישט געל פארגעסן צו לייגן א עירוב תבשילין, יבא ויסמוך על שלי, זאל קומען זיך פארלאזן אויף מיינעם, ווייזט אויס אז רבי יעקב בר אידי האט געדארפן אויסרופן אז נישט אלעמאל האט ער געמאכט א עירוב פאר אנדערע מענטשן, איז עס הייסט דאס איז דאס איז עס לשון ועד כמה, ביז וויפיל מענטשן איז חל דער עירוב, שטייט פריער אכולה נהרדעא חוץ לעיר ביז ווי, אמר רב נחומי בר זכריה משמיה דאביי, עד תחום שבת, ביז עד תחום שבת, ס'איז זייער גוט יבוא. ווייל די מענטשן וועלכע זיי וואוינען חוץ לתחום און זיי קענען נישט קומען, זיי אויף זיי איז דער עירוב נישט קיין עירוב, און רש"י זאגט דא אין טעם, ווייל די וואס זיי זענען חוץ לתחום האט די דעתו של מניח איז נישט געווען אויף זיי, און ער האט וועגן זיי נישט געטראכט, טא ווי וועט אויסקומען אויב ער האט בפירוש וועגן זיי געטראכט? ווייזט אויס פון רש"י וועט יא גוט, אבער אויך מיט איין תנאי, אז קען זיין יבוא אז זיי האבן געלייגט א עירוב אז זיי קענען קומען. דערציילט די גמרא א מעשה, ההוא סמיא א בלינדע מענטש דהוה מסדר מתניתא קמיה דמר שמואל, ער האט מסדר געווען די ברייתות פאר שמואל, ער האט גוט געוויסט די ברייתות, חזייה האט אים שמואל געזען דהוה עציב ער איז טרויעריג, ס'איז דעמאלט געווען יום טוב. אמר ליה האט ער אים געזאגט אמאי עציבת וואס ביסטו טרויעריג? אמר ליה האט ער אים געזאגט דלא אותיבי ערובי תבשילין, כ'האב נישט געמאכט קיין ערוב תבשילין, און ווען דאס זאל געווען זיין דעם ערשטן טאג יום טוב איז דאך נישט קיין פראבלעם, האבן מיר דאך געלערנט אין גמרא אז דעם ערשטן טאג יום טוב קען מען מאכן דעם ערוב מיט א תנאי, אויב היינט איז יום טוב דארף איך דאך מארגן נישט דארף איך דאך נישט האבן קיין ערוב, און אויב היינט איז חול מאך איך דעם ערוב נאר ראש השנה. קען מען דאס נישט טון ווייל ראש השנה איז יומא אריכתא, אמר ליה האט ער געזאגט צו דעם סמיא, סמוך אדידי, פארלאז דיך אויף מיינעם, איך האב דיר אינזין געהאט, איך האב דאך געמאכט א עירוב אויף גאנץ נהרדעא. לשנה, די אנדערע יאר חזייה האט ער אים געזען דהוה עציב, אמר ליה האט ער אים געפרעגט אמאי עציבת, אמר ליה, דלא אותיבי איך האב נישט געלייגט ערובי תבשילין. אמר ליה האט ער אים געזאגט, פושע את, אויב אזוי ביסטו א פושע, איין מאל פארגעסן קען פאסירן, צוויי מאל פארגעסן איז מען שוין א פושע, לכולי עלמא שרי, מיין עירוב טוט אויף פאר אלעמען, די וואס האבן ווי געזאגט פארגעסן די ערשטע מאל, אבער לדידך פאר דיר אסור איז אסור, ווייל איך טראכט נישט אויף די מזידים און פושעים צו מאכן דעם עירוב, איך מאך נאר דעם עירוב אויף דער גאנצער שטאט נהרדעא אויב איינער וועט פארגעסן. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, יום טוב שחל להיות ערב שבת, יום טוב געפאלט פרייטאג, און דער מענטש וויל גיין שבת, וויל ער גיין מער ווי צוויי טויזנט אמות, אין מערבין קען מען יום טוב נישט מאכן, לא ערובי תחומין, נישט קיין עירוב תחומין, ער קען נישט גיין ווי מען זאגט ביז פאר די צוויי טויזנט אמות און דארט קונה שביתה זיין, ולא ערובי חצרות, און ערובי חצרות אז ער זאל קענען מארגן מטלטל זיין. פון דעם בית אין חצר קען ער אויך נישט מאכן אין יום טוב ער וויל עס מאכן יום טוב מאסר זיין איז אויף שבת רבי אומר רבי זאגט מערבין ערובי חצרות ערובי חצרות קען מען מאכן אבל לא ערובי תחומין אבער ערובי תחומין קען מען נישט מאכן מפני שאתה אוסרו בדבר האסור לו עירובי תחומין, גיין חוץ לתחום אין יום טוב טאר מען דאך אויך נישט, איז קאן איך עס אים אויך אסר'ן ווייל ער מאכט א זאך וואס די זאך איז מתקן, ווייל יום טוב טאר מען דאך נישט גיין חוץ לתחום, זאל טאקע זיין דער עירוב אויף יום טוב וועט נישט אויפטון, דער עירוב וועט אויפטון אויף שבת, זאג איך קאן מען דאס נישט מאכן. ואי אתה אוסרו בדבר המותר לו, אבער א זאך וואס איז אים מותר, ווייל יום טוב, ווייל טלטול חצירות איז נישט אסור יום טוב, קען מען נישט אסר'ן. פשטות דארף מען זאגן אז די גמרא רעדט זיך דא אפילו ער האט געלייגט עירובי תבשילין. אפילו אלץ דעם דין פון צוגרייטן פון יום טוב אויף שבת מעג ער, נאר וואס דאך זאגן מיר דיע זאכן קאן ער נישט אין זיין מאכן ווייל דאס איז א ענין פון מתקן. יא, איתמר האט מיר געלערנט רב אמר הלכה כתנא קמא, רב זאגט די הלכה ווי דער תנא קמא מען קאן נישט מאכן נישט עירובי תחומין און נישט עירובי חצירות, ושמואל אמר הלכה כרבי,

אז איך זאג הלכה כרבי מיינט מען איך בין מיקל אז מען מעג יא מאכן עירובי חצירות ווייל רבי איז דאך דער מיקל, זאגט די גמרא, ווייסטו פארוואס די שאלה איז משום דשלח רב אלעזר לגולה, רב אלעזר האט געשיקט צו די אין בבל האט ער געשיקט. לא כשאתם שונים בבבל, נישט אזוי ווי איר לערנט אין בבל, אז רבי מתיר, וחכמים אוסרים, אז רבי איז דער מיקל, אז רבי זאגט מען מעג מאכן עירובי חצירות, און די חכמים זאגן אז יום טוב איז ערב שבת טאר מען נישט מאכן עירובי חצירות, אלא נאר פארקערט, רבי אוסר, רבי איז דער מחמיר, רבי זאגט אז מען טאר נישט מאכן נישט עירובי חצירות און נישט עירובי תחומין, וחכמים מתירים און די חכמים זענען מתיר, אויב ממילא פרעג איך דיר מאי מיט דעם או וואס מען האט געזאגט אז שמואל האט געזאגט הלכה כרבי, ווייס איך נישט אויב שמואל לערנט אזוי ווי מען לערנט אין בבל, איז דער טייטש איז הלכה כרבי לקולא, און אויב ווידער שמואל האט געלערנט אזוי ווי רב אלעזר האט געשיקט, און ער פסק'נט הלכה כרבי, מיינט מען דאך לחומרא אז מען טאר נישט מאכן נישט עירובי תחומין, נישט עירובי חצירות. זאגט די גמרא תא שמע, קענט איר דאס פשט זאגן? דרב תחליפא בר אבדימי, רב תחליפא בר אבדימי, עבד עובדא כוותיה דשמואל, ער האט געטון א מעשה אזוי ווי שמואל, וואס ער האט געטון ווייס מען דאך נאכנישט, מיר ווייסן דאך יעצט נאכנישט וואס שמואל האלט, צו ווייל שמואל האט דאך נאר געזאגט הלכה כרבי, מיר ווייסן נישט וואס רבי האלט, ואמר רב, רב קריגט דאך אויף שמואל. האט רב געזאגט, תחילת הוראה דהאי צורבא מרבנן, דאס וואס ער האט גע'פסק'נט איז געווען לקלקולא, ס'איז ארויסגעקומען פון דער זאך א מכשול, ווייסן מיר אז דאס וואס שמואל האט געטאן איז לויט רב'ן איז דאס א מכשול, איז אזוי, אי אמרת בשלמא לקולא קאמר, אויב מיר וועלן לערנען שמואל. האלט לקולא אז מען מעג מאכן ערובי חצרות, איז געגאנגען שמואל און ער האט געטון א מעשה, און ער האט גע'פסק'נט מען מעג מאכן ערובי חצרות, איז דעמאלט איז זייער גוט, היינו קלקולא, איז דאך איבער גוט וואס רב זאגט ער האט מקלקל געווען, פארוואס האט ער מקלקל געווען? ווייל רב האלט דאך אז מען קען נישט מאכן קיין ערובי חצרות. אלא אי אמרת לחומרא, אויב מיר וועלן זאגן שמואל האלט הלכה כרבי לחומרא אז מען טאר נישט מאכן קיין ערובי חצרות, וואס זשע פאר א מעשה האט ער געטון, ער האט געזאגט מען טאר נישט מאכן קיין ערובי חצרות, אויב ער האט מחמיר געווען מאי קלקולא איכא, וואס פאר א מכשול איז פון דעם ארויסגעקומען, ער האט מחמיר געווען און מען האט נישט געמאכט קיין ערובי חצרות, איז א קולא חומרא. זאגט די גמרא ניין, פון דעם וואס מ'איז מחמיר קומט ארויס א קלקול. אין אמת'ן קען איך לערנען אז שמואל האלט לחומרא, און שמואל האט גע'פסק'נט אז מ'טאר נישט מאכן, איי דו פרעגסט מיך וואס איז דער קלקול? מיט רב זאגט מיט דעם וואס ער האט געזאגט מ'טאר נישט מאכן די ערובי חצרות קומט ארויס א מכשול, פארוואס? כיוון דמקלקלי בה רבים, אסאך. זיי זענען מקלקל, זיי פארגעסן, און זיי וועלן מטלטל זיין אן א ערוב, היינו קלקולא, קומט ארויס פון דעם א מכשול. ווען ער זאל געווען מתיר זיין צו מאכן יום טוב א ערוב, וואלט גוט געווען, און יעצט אז ער האט גע'אסר'ט, וועט דאך ארויסקומען א מכשול וואס מענטשן וועלן מארגן פארגעסן און זיי וועלן טראגן. רשי. אמר רבא אמר רב חסדא אמר רב הונא, הלכה כרבי, די הלכה איז ווי רבי, אבער וואס האלט רבי? ולאסור, אז מען טאר נישט מאכן נישט ערובי תחומין און נישט ערובי חצרות, אזוי ווי רב אלעזר האט געלערנט אז רבי איז מחמיר. רשי.